ברוך השם, מסכת קידושין, דף מ ד, עמוד ב', די שורה הייבט זיך אן מיט די ווערטער איתמר קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה. איתמר, מיר האבן געלערנט פריער האט מען דאך געהאט אין גמרא א מחלוקת, א נערה צו זי קען אליין מקבל זיין קידושין. רבי יוחנן זאגט אז אלע האלטן א נערה קען נישט מקבל זיין קיין קידושין אויב זי האט א טאטן, און ריש לקיש זאגט אז אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון רבי יהודה'ן מיט די רבנן, לויט רבי יהודה'ן קען זי נישט מקבל זיין קיין קידושין, און לויט די רבנן סיי די טאטע סיי זי קענען מקבל זיין קידושין. איז דאך די גאנצע זאך האט מען פריער גערעדט, לגבי דעם דין קידושין האט מען נאר גערעדט ביי א נערה, אבער א קטנה, א קטנה פעלט דאך איר אין דעם דעת, א קטנה קען זיכער נישט באקומען קיין קידושין, דאך האט מען געלערנט קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, א קטנה וואס איז געווארן מקודש שלא לדעת אביה. איינער האט איר געגעבן קדושין און זי האט גענומען די קדושין. און ווערט יעצט די שאלה, אפשר באשטייט די טאטע אויף די קדושין, ווייל מיר האבן דאך געלערנט אין דף י ט, אומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קידושייך, ווען די טאטע זאגט איר זאל גיין נעמען קדושין, אפילו זאגט ער נישט פאר וועמען, איז דער וואס האט איר מקדש געווען איז עס קידושין. אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, צריכה גט, מען דארף איר געבן א גט, וצריכה מיאון, און מען דארף איר געבן מיאון. דער דין איז ווען דער טאטע איז איר מקדש, ווען די קידושין זענען קידושין דארף מען געבן א גט, אבער דארט נאר ווי די קידושין זענען נישט קיין קידושין, למשל א יתומה קטנה וואס האט איר מקדש געווען אחיה ואמה, די חכמים האבן מתקן געווען כאטש מדין תורה האבן זיי נישט קיין רעכט איר מקדש צו זיין, האבן די רבנן מתקן געווען מען קען איר מקדש זיין שלא ינהגו בה מנהג הפקר, אויב מען וויל אז ער וויל נישט וואוינען מיט דעם מאן, איז זי ממאן און זי גייט ארויס, איז דאך דא צוויי באזונדערע צוויי זאכן וואס איינס איז סותר דעם אנדערן. אויב מיר זאגן אז מען דארף האבן א גט, הייסט עס אז מיר נעמען אהן אז די קידושין זענען געווען קידושין. אויב אזוי וואזשע דארף מען מיאון? מיאון איז דאך די טייטש אז אפילו דער מאן וויל נישט, זי קען זאגן איך וויל נישט. נעמען מיר ווידער אהן אז די קידושין זענען נישט קיין קידושין, דעריבער קען זי ממאן זיין, אויב אזוי וואס זשע דארף מען האבן א גט? אמר קרנא, זאגט קרנא, דברים בגו, אין דער זאך איז דא א גרויסע ווינדער, אם גט, אויב מען דארף געבן א גט, ווייל איך נעם אן אז די קידושין זענען קידושין, למה מיאון, וואס זשע דארף מען מיאון? אם מיאון, אויב איך זאג מען דארף האבן מיאון ווייל מיר זאגן אז ס'איז נישט קיין קידושין, למה גט, וואס דארף מען האבן א גט? אמרו ליה, האבן זיי געזאגט צו קרנא'ן אין בית מדרש, הא מר עוקבא ובי דיניה בכפרי, טאַקע גײן צו נהרדעא צו שמואלן, מע זאָל אים פֿרעגן דעם טעם פֿון דער זאַך? איך גיי דאָך זײער װײַט. אָבער לאָמיר דאָ לעבן אונדז איז דאָך דאָ די שטאָט כפרי, און דאָרט איז דאָ מר עוקבא מיט זײַן בית־דין, לאָמיר זײ פֿרעגן דעם דין. אפכוה, מע האָט דאָס איבערגעקערט דאס וואס שמואל זאגט האט מען געזאגט אז קרנא זאגט, מען האט געזאגט אז קרנא זאגט צריכה גט וצריכה מיאון, און שמואל זאגט דברים בגו, שדרוה מ'האט עס געשיקט לקמיה דרב פאר רב, פארוואס האט מען עס איבערגעקערט פארוואס? ווייל מען האט געוויסט אז רב האט שטענדיג זיך באמיהט צו פארענטפערן די זאכן וואס שמואל זאגט, איז ממילא אזוי יא וועט מען שוין הערן פון רב'ן אז רב וועט איבער זאגן אז שמואל זאגט דברים בגו אז מען דארף נישט האבן קיין גט און מיאון וועט מען שוין הערן וואס ווי די זאך איז. אמר להו, האט זיי רב געענטפערט, האלוקים, איך שווער, צריכה גט וצריכה מיאון. נישט פאר אלע זאכן האט רב געזאגט מיט דעם לשון אלוקים, נאר רב וסוד השם ליראיו ווי תוספות האט צו פריער דערמאנט ענדע ערשטן פרק, רב האט געוויסט אז עפעס אין דער זאך ווי מען זאגט טוט זיך, וחס ליה לזרעיה איך שוין די קינדער דאבא בר אבא אבא בר אבא געווען דער טאטע פון שמואל'ן איך שוין די קינדער פון אבא בר אבא שמואל'ן דנימא הכי ווי איינער זאגט א שאד וואס שמואל זאגט אזוי יא אז דברים בגו וואס ער זאגט נישט ווי עס איז ריכטיג פרעגט די גמרא וטעמא מאי וואס איז טאקע דער טעם אז מען דארף האבן אי גט אי מיאון אמר רב אחא בריה דרב איקא צריכה גט, מען דארף האבן א גט, שמא נתרצה האב בקידושין, טאמער האט דער טאטע באשטאנען די קידושין דעריבער דארף מען האבן א גט. צריכה מיאון, מען דארף האבן מיאון, שמא לא נתרצה האב בקידושין, אפשר דער טאטע האט נישט מסכים געווען אויף די קידושין, און מענטשן וועלן זען אז מ'האט איר געגעבן א גט, וועלן מענטשן מיינען, פארוואס האט מען געהייסן געבן א גט? ווייל זי איז געוועזן א ודאי מקודשת, נאכהער אז דער מענטש וועט מקדש זיין די שוועסטער פון דער פרוי ויאמרו וועלן מענטשן זאגן, אין קדושין תופסין באחותה, דער וועלכער זעט אז זי האט געדארפן האבן א גט, וועט ער זאגן, פארוואס האט מען איר געגעבן א גט? ווייל האט דער טאטע באשטאנען די קידושין, רופט זיך דאס אהן זיין ריכטיגע גרושה, און אז איינער איז מקדש אחות גרושתו, איז עס דאך דא א איסור כרת, און די קידושין איז נישט תופס, ווייל דא שטייט דאך אין פסוק ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה, אפילו מען האט איר געגט אויב זי לעבט קען מען נישט נעמען די שוועסטער. אבער דעמאלט ווען מענטשן זעען אז ס'איז דא מיאון אויכעט, וועלן מענטשן זאגן פארוואס איז דא מיאון אויכעט, ווייל די זאך איז נישט קלאר פאר די חכמים צי דער טאטע האט נתרצה געווען צי נישט, מ'זעט אז מ'האט עפעס צו טון מיט קידושי קטנה. אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט, והוא ששידכו, דאס וואס מיר זאגן אז מען דארף האבן א גט, איז דווקא ווען דער טאטע האט געהאט איר משדך געווען פאר די קידושין, די טאטע האט געוואלט פריער, דעמאלט, כאטש יעצט ביי מעשה קידושין ווייס איך נישט דעם רצון פון טאטן, טראכטן מיר, קען זיין ווען ער האט געהערט איז ער נתרצה איז עס קידושין למפרע. אבער סתם אזוי לא שידכו איז דער טאטע זיכער נישט מסכים אויף די קידושין. עולא אמר, עולא זאגט אפילו מיאון אינה צריכה, זי דארף גארנישט ניט. נישט בלויז קיין גט דארף זי נישט, קיין מיאון אויך נישט. פרעגט די גמרא, אף על גב דשידכו, אפילו דער טאטע האט געהאט פריער גערעדט מיט דעם מענטש צי ער זאל איר מקדש זיין. זאגט די גמרא, ניין, דאס וואס עולא זאגט אז מען דארף נישט קיין גט און אפילו מיאון דארף מען נישט, רעדט זיך לא שידכו.

איכא דאמרי, אנדערע זאגן, אמר עולא, נישט עולא גייט ארויף קריגן אויף שמואל'ן, נאר ס'איז א באזונדערע זאך. אמר עולא, האט עולא געזאגט, קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, א קטנה איז זי געווארן מקודש שלא לדעת אביה, און מעשה קטנה איז גארנישט ניט דעמאלט ווען דער טאטע לעבט, אפילו מיאון אינה צריכה, טייטשט דא רש י פשט אין דעם אז עולא האט עס געזאגט סתם און ס'איז נישט קיין חילוק שידכו אפילו ביי שידכו האלט אויכעט עולא אז מען דארף נישט האבן קיין גט און מען דארף נישט האבן קיין מיאון, תוספות פרעגט אויף דעם פשט, אט האט די גמרא פריער געזאגט בלשון פלא, אף על גב דשידכו ווייזט דאך אויס פון דעם א. אז בשידכו איז א זיכערע זאך, אך דארף מ'אויך האבן שנתרצה אב, פארוואזשע גייט רש י יעצט טייטשן אז מען דארף קיינמאל נישט? תוספות זאגט דער טעם פון רש י'ן איז ווייל אויב נישט וואס איז די חילוק פון די איכא דאמרי ביז דעם פריערדיגן לשון? די פריערדיגע לשון זאגט דאך אויכעט לויט עולא'ן אז בלא שידכו דארף מען גארניט ניט, און אויב כ'וועל לערנען אז די איכא דאמרי רעדט זיך בלא שידכו איז דאך עס די זעלבע זאך ווי פריער זאגט תוספות איז דא א חילוק אין עולא'ס ווערטער טאקע איז נישט דא קיין חילוק נאר דער חילוק איז נאר צי ער גייט קריגן אויפן דין פון רב ושמואל אדער דאס איז געווארן געזאגט א מילתא באפי נפשה רש י. מותיב רב כהנא, רב כהנא האט געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט די ערשטע משנה אין יבמות דף ב', וכולן. פריער ווערט דערמאנט אין דער משנה אז ס'איז דא פופצן עריות וואס קענען פאלן ליבום, און זאגן מיר ווייל מען קען נישט מייבם זיין די ערווה, איז די צרה אויך פטור פון יבום, עמער אנכאפן די ערשטע ערווה וואס ווערט דערמאנט, בתו. ראובן האט געהאט פאר א פרוי די טאכטער פון זיין ברודער שמעון, און ראובן האט געהאט נאך א פרוי. אז ראובן איז געשטארבן אן קינדער, פאלט ליבום פאר שמעונ'ן זיין טאכטער, און די אנדערע פרוי די צרה. זאגן מיר ווייל שמעון קען נישט מייבם זיין די זיין אייגענע טאכטער, איז די צרה אויכעט פטור פון חליצה פון יבום דארט אויסגערעכנט בתו בת בתו בת בנו אזוי אויסגערעכנט פופצן נאכער שטייט אין די משנה וכולן און די אלע פופצן עריות וואס זיי טוען פטר'ן די צרה אם מתו אויב די ערווה איז געשטארבן פריער איידער דער מאן איז געשטארבן, דאס הייסט בשעת די צרה איז געפאלן ליבום, איז דעמאלט האט די ערוה נישט געלעבט, או מיאנה, אדער די ערוה האט געהאט ממאן געווען, או נתגרשה, אדער די ערוה איז געווארן גע'גט, או שנמצאה איילונית, אדער ס'איז דעמאלט זי געווארן געפינען אן איילונית, איז דאך די קידושין פון דעם אח המת נישט געוועזן קיין קידושין, און דעריבער איז זי דאך שוין נישט קיין צרת ערוה, איז דעמאלט דער דין צרותיהן מותרות, איז די צרה מעג מען מייבם זיין. פארוואס? ווייל בשעת נפילה ליבום איז עס דאך נישט געווען קיין צרת ערוה. איז איינס פון די פופצן עריות, די ערשטע פון זיי איז בתו. ווערט דא דערמאנט אז ס'פאלט צו אים ליבום בתו? זיין טאכטער פאלט צו אים ליבום, לעבט דער טאטע. און עס ווערט דאך דערמאנט דאס ווארט מיאנה, אז די טאכטער קען ממאן זיין. ווען קען זי ממאן זיין? ווען דער טאטע לעבט. יעצט לאמער זעהן דקדשה מאן, ווער האט איר מקדש געווען? אילימא דקדשה אביה, אויב דער טאטע האט גענומען פאר איר קידושין, איז דאך דעמאלט די קידושין מדין תורה, די תורה האט דאך מזכה געווען דעם טאטען, ער האט דעם זכות מקדש צו זיין זיין טאכטער, במיאון סגי לה, איז דאָך דעמאָלט גענוג מיט מיאון? גט מעליא בעיא, מען דאַרף דאָך האָבן אַ גוטן גט. קאָן איך דאָך נישט זאָגן, אַז דער טאַטע האָט גענומען פֿאַר איר קידושין. אלא לאו דאַרף איך זאָגן, דקדשה איהי נפֿשה, אַז זי אַליין האָט זיך מקדש געווען. וקתני, און דאך שטייט דבעיא מיאון, אבער עס דארף האבן מיאון, זע איך דאך פון דעם אויך אז קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, דארף זי האבן מיאון, און לויט די איכא דאמרי וואס עולא האט געלערנט אז סיי שידכו סיי לא שידכו איז שטענדיג דער דין אז מען דארף גארנישט ניט האבן, איז דאך זיכער די קשיא א קשיא, דא שטייט דאך בפירוש אז וואס? אז מען דארף האבן מיאון. איי לויט שמואל'ן? לויט שמואל'ן און תוס' איז מסביר איז די קשיא נישט קיין קשיא, ווייל ווען זאגט שמואל אז מען דארף האבן אי גט אי מיאון, דאס איז דווקא גערעדט געווארן בשידכו, אבער בלא שידכו שטייט נישט בפירוש וואס שמואל זאגט, וועט שמואל קענען איינלערנען אז דא רעדט זיך בלא שידכו. הוא מותיב לה, רב כהנא האט געפרעגט די קשיא, והוא מפרק לה, און ער האט פארענטפערט, ס'איז נישט קיין קשיא אויף עולא, דא רעדט זיך כגון שנעשה לה, אז ס'איז געווארן צו איהר אזיין מעשה, וואס זי איז געווארן יתומה, א יתומה בחיי האב, א לעבעדיגע יתומה, ס'איז דא א דין אויב דער טאטע האט מקדש געווען זיין טאכטער און נאך די קידושין איז אויכעט געוועזן נישואין, נאכהער איז זי געווארן אן אלמנה אדער זי געווארן גע'גט דעמאלט ווען זי איז א קטנה, האט זי דעם דין ווי א יתומה, ווייל עס איז שוין געווען נישואין האט דער טאטע אין איר נישט קיין רשות. איז דעמאָלט אָ, איז זי געגאַנגען זיך אַליין מקדש געווען, איז דעמאָלט אָ דאַרף מען האָבן מיאון, אָבער אויב נישט יתומה בחיי האב, ווען זי האָט אַ טאַטן וואָס דער טאַטע קאָן איר מקדש זיין, דעמאָלט וועט זי דאַרפן האָבן קען זיין אַ גט. מתיב רב המנונא, האט רב המנונא געפרעגט א קשיא, דער דין איז ווען איינער פארקויפט א אמה עבריה, איז דא א מצוה אויף דעם אדון ער זאל איר מייעד זיין, ער זאל איר נעמען פאר א פרוי, אדער ער אליין, אדער דער זון. האבן מיר געלערנט, אין מוכרה לקרובים, טאטע טאר נישט פארקויפן די טאכטער צו קרובים וואס זיי האבן אין איר קיין תפיסת קידושין ווייל מ'וועט נישט קאנען מייעד זיין, כאטש מ'מוז נישט מייעד זיין נאר ס'דארף זיך קאנען אויסשטעלן די דין פון יעוד. משום רבי אליעזר אמרו אין נאמען משום רבי אליעזר אמרו אין נאמען פון רבי אליעזר'ן האט מען געזאגט מוכרה לקרובים, ווי מיר האבן דאך געלערנט ער לערנט אפ פון פסוק כי ימכור איש את בתו לאמה אז ער קאן איר נאר פארקויפן לאמה נישט די דין פון יעוד זאל אנגיין. ושוין, דער תנא קמא, כאטש דער תנא קמא לערנט אין מוכרה לקרובים, דאך האלטן אלע גלייך, שמוכרה, ער קאן איר פארקויפן אלמנה לכהן גדול, אז זי איז שוין געווען פריער אן אלמנה, און ער גייט איר יעצט פארקויפן פאר א אמה עבריה צו א כהן גדול, קען ער איר פארקויפן, אדער זי איז גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, איי זי איז דאך אסור צו דעם כהן גדול די אלמנה, די גרושה וחלוצה איז דאך אסור צום כהן הדיוט, נאר ווייל די קידושין זענען תופס, אבער ס'איז דאך נאר דא א איסור לאו, נישט קיין כרת, אויב א כהן גדול איז מקדש אן אלמנה, ער טאר טאקע נישט מיט איר וואוינען, אבער ער דארף איר געבן א גט, און וויבאלד קידושין תופס איז קען מען, זענען די רבנן אויך מודה אז מען קען פארקויפן. לאמער יעצט זען, האי אלמנה, דער טאטע גייט און פארקויפט א טאכטער וואס איז אן אלמנה, היכי דמי, פון וועלכע קידושין איז זי געווארן אן אלמנה? אילימא וועסטו וועלן זאגן, דקדשה אביה, די טאטע האט איר געהאט מקדש געווען, נאכער איז געשטארבן די מאן, און זי איז נאך א קטנה, מוז איך דאך רעדן, ווייל אז נישט קען מען דאך די טאטע נישט פארקויפן, אויב ווידער דקדשה אביה איז זי געווארן אן אלמנה פון טאטנ'ס קידושין, מי מצי מזבין לה, קען איר דען דער טאטע נאכדעם פארקויפן? הא אין אדם מוכר את בתו לשפחות, א מענטש קען איר נישט פארקויפן פאר א שפחה אחר אישות, נאכדעם ווי ער האט איר געהאט פריער גענומען פאר איר קידושין, אזוי האמער דאך געלערנט אין גמרא, ר' עקיבא זאגט, דף י ח עמוד ב, שטייט אין פסוק, בבגדו בה, טייטשט ער פון לשון כיוון שפירש טליתו עליה אז שוב אינו רשאי למוכרה קען ער איר נישט פארקויפן, איז דאך וואס שטייט ער קען איר פארקויפן, אלא לאו דארף איך דאך דא לערנען דקדיש איהי נפשה אז זי האט זיך אליין מקדש געווען, די קטנה, און נאכדעם איז דער מאן געשטארבן, וקא קרי לה אלמנה, און איך רוף עס אן איר אן אלמנה, זע איך דאך אז איך זאג די מעשה קטנה איז עפעס, ווייל אויב איך זאל זאגן אין מעשה קטנה כלום, און קיין מיאון דארף מען אויך ניט האבן, ווי דער עולא זאגט, פארוואס זשע הייסט זי אן אלמנה? אמר רב עמרם אמר רב יצחק, האט רב עמרם געזאגט פאר רב יצחק'ן. אין אמת'ן וועל איך זאגן, א קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, וועל איך טאקע זאגן אין מעשה קטנה כלום, און זי הייסט נישט קיין אלמנה, הכא בקידושי יעוד, דא רעדט זיך אז זי איז געווארן אן אלמנה פון קידושין פון יעוד, דער טאטע האט איר געהאט פארקויפט פאר א שפחה, און דער אדון האט איר מייעד געווען גענומען פאר א פרוי, און נאכדעם איז ער געשטארבן, זאגן מיר אז ער קען איר פארקויפן לכהן גדול, איי וואס איז פארענטפערט די יעוד איז דאך געקומען צוליבן טאטן, ווייל דער טאטע האט דאך איר פארקויפט פאר א אמה, איז דאך דאס גלייך ווי ער האט פארקויפט לאישות, קען ער שפעטער נישט פארקויפן לשפחות. ואליבא דרבי יוסי בר יהודה, דאס גייט ווי רבי יוסי בר יהודה, דאמר, וואס ער לערנט מעות הראשונות, די ערשטע געלט וואס דער טאטע האט באקומען פאר דעם פארקויפן לאו לקידושין ניתנו, דאס איז נישט די כסף קידושין, די געלט האט די טאטע באקומען פאר שפחות, און די יעוד וואס דער אדון איז איר מייעד איז ווייל ס'איז נאך געבליבן אויף איר א שעבוד צו ארבעטן, וואס ער איז איר מוחל זי דארף נישט ארבעטן,

רש י, איתמר, מיר האבן געלערנט, מת, ער איז געשטארבן, ונפלה, זי איז געפאלן, לפני אחיו, פאר זיין ברודער, ליבום, מייבם צו זיין. פריער האבן מיר געלערנט אין גמרא, קטנה, שנתקדשה שלא לדעת אביה, א קטנה, וואס איז געווארן מקודש, דער טאטע האט נישט געוואוסט, זאגן רב און אויך אזוי זאגט שמואל אז מיר האבן מורא פאר די קידושין, קען זיין אז דער טאטע איז מסכים, און אויב דער טאטע איז מסכים איז ווערט זי מקודש, ווי רש י איז עס מסביר, ווייטער דף מ ו עמוד אלף דיבור המתחיל מעשה זאגט דאך דער רש י אז אויב ער האט געזען ער האט געשוויגן, ער האט מפקיר געווען דעם זכות וואס ער האט, אדער דאס רופט זיך אן א הודאה און זי ווערט מקודש. אבער ס'איז נישט קיין זיכערע זאך אז דער טאטע איז מסכים, רופט זיך אן אז זי איז א ספק מקודשת, האט די גמרא געזאגט שוין פריער ווי איז דער דין, זי דארף האבן גט און מיאון לויט רב און שמואל, האבן מיר דא געלערנט אזא דין, מת, דער וועלכער האט איר מקדש געווען שלא לדעת אביה איז געשטארבן, ונפלה לפני אחיו ליבום, און זי איז געפאלן פאר זיין ברודער ליבום, איז אויב די קידושין זענען קידושין דארף מען מייבם זיין אויב די קידושין איז נישט קיין קידושין איז דאך א פרעמדע און נישטא קיין דין יבום. אמר רב הונא אמר רב, האט רב הונא געזאגט פאר רבן, ממאנת למאמרו, אויב דער ברודער דער יבם האט ער געמאכט אין איר א מאמר, אזוי איז דאך דא די אז א יבמה איידער מ'איז איר מייבם, האבן די חכמים מתקן געווען אז מען זאל איר מקדש זיין מיט כסף, איז שטענדיג דארף מען האבן צו די מאמר, אז אויב מען וויל איר נישט מייבם זיין דארף מען געבן א גט, א חוץ די חליצה דארף מען געבן א גט, אבער דא הא דארף אויכעט זיין מיאון. וועט עס הייסן אז אויב מ'האט געמאכט א מאמר דארף מען האבן חליצה ווייל מדין תורה טוט זיך דער מאמר גארנישט ניט אויף, איז דאך א יבמה און א גט און אויך מיאון און מ'וועט באלד זען דעם טעם פון דעם, ואינה ממאנת לזיקתו, אויב ער האט נישט געמאכט קיין מאמר דעמאלט דארף ער דאך איר נישט געבן קיין גט נאר חליצה צו אראפנעמען די זיקה, איז צוזאמען מיט דער חליצה דארף מען נישט געבן קיין מיאון. יעצט גייט די גמרא דאס מפרש זיין, כיצד ראובן האט איר מקדש געווען שלא לדעת אביה, און דער ראובן איז געשטארבן, איז געגאנגען שמעון און האט געמאכט אין איר א מאמר, כיצד עשה בה מאמר, אז דער שמעון האט געמאכט אין איר א מאמר און יעצט וויל ער נישט וואוינען מיט איר, צריכה גט וצריכה חליצה וצריכה מיאון, דארף זי אלע דריי זאכן און מ'וועט באלד זעהן דעם טעם פון יעדן זאך. קטנה וואס די קטנה ווערט מקודש און די קידושין זענען נישט לכתחילה געווען קיין קידושין ס'האט איר מקדש געווען אחיה ואמה, דארף זי נישט האבן קיין גט, נאר אין דעם מאמענט זי זאגט זי וויל נישט וואוינען מיט אים, ווערט זי באפרייט. יא. גייט יעצט די גמרא זאגן פארוואס מ'דארף האבן אלע דריי זאכן. שטענדיג איז דאך דער דין ווען מען מאכט א מאמר די יבמה און נאכער וויל מען נישט וואוינען מיט איר, ער וויל איר פטר'ן, דארף מען האבן א גט צו די מאמר און חליצה צו די זיקה, און דא הא ווייל דער ברודער האט איר מקדש געווען שלא לדעת אביה דארף מען האבן מיאון אויך, פארוואס? צריכה גט, מען דארף האבן א גט, שמא נתרצה האב בקידושי שני, אפשר אין די קידושין פון ראובן איז דער טאטע נישט באשטאנען, נאר אין שמעון'ס יא, איז זי דאך מקודשת מדין תורה דעמאלט דארף זי האבן א גט מדין תורה. ווייל דער מאמר דעמאלט רופט זיך נישט אן נאר אז ער זאל אויפטון מדרבנן, נאר דער מאמר איז שוין דעמאלט קידושי תורה. צריכה חליצה, אויך דארף זי האבן חליצה, שמא נתרצה האב בקידושי ראשון, אפשר איז דער טאטע באשטאנען בקידושי ראשון, איז זי דאך פון ראובנ'ען, איז זי דאך געווארן מקודשת צו דעם ראובנ'ען, איז זי דאך א אמת'ע יבמה, דעריבער דארף מען איר געבן חליצה. צריכה מיאון, זי דארף האבן מיאון, שמא טאמער, לא נתרצה אב, דער טאטע איז נישט באשטאנען, לא בקידושי ראשון, נישט אין די קידושין פון ראובנ'ען, ולא בקידושי שני, נישט אין די קידושין פון צווייטן. אויב אזוי, אז דער טאטע איז נישט באשטאנען נישט אין ראובנ'ס און נישט אין שמעון'ס, איז זי דאך אינגאנצן פריי, פארוואזשע זאל מען דארפן האבן מיען? איז דאך אין אמת'ן אז לא נתרצה האט מען דאך נישט געד לא בקידושי ראשון לא בקידושי שני האט מען נישט געדארפן האבן קיין גט און מ'האט נישט געדארפן האבן קיין חליצה פארוואזשע דארף מען האבן מיאון נאר וואס דען דער מענטש וועלכער וועט זעהן אז מ'האט געזאגט אז זי דארף האבן א גט וואס וועט דער מענטש טראכטן פארוואס האבן די חכמים געזאגט אז זי דארף האבן א גט פון דעם שמעונ'ען? מסתמא ווייסן די חכמים אז דער טאטע איז באשטאנען די קידושי שמעון, ממילא איז זי געווען מקודשת אשת שמעון, האבן די חכמים געזאגט מען זאל איר געבן א גט. ווי וועט יעצט זיין אז שמעון גייט מקדש זיין איר שוועסטער? די וועלכע ער האט געגעבן א גט, וועלן מענטשן זאגן אז די קידושין זענען נישט קיין קידושין, ער האט מקדש געווען אחות גרושתו, ויאמרו, וועלן די מענטשן זאגן, אין קידושין תופסין באחותה, מענטשן וועלן זאגן אז די קידושין וואס דער שמעון האט מקדש געווען אין דער שוועסטער איז נישט תופס, ווייל זיי וועלן זאגן אז די קידושין, דער מאמר וואס דער שמעון האט געמאכט, דאס איז געווען ריכטיגע קידושין, ממילא אז ער וועט מקדש זיין די שוועסטער, איז דאך עס אחות גרושתו. דער אבער יעצט דא אז די חכמים זעען אז מען דארף מאכן א מאמר מיאון, ווייסט מען ווען מאכט מען מיאון, נאר אין אזא פאל ווען די קידושין זענען נישט קיין קידושין, ווען די חכמים זאגן אז יא, ס'איז נישט קיין זיכערע זאך אז ס'איז געווארן מקודש צו דעם שמעונ'ען די ערשטע, ווייל אויב ס'זאל זיין מקודש צו דעם שמעונ'ען, פארוואס האבן די חכמים געזאגט אז עס דארף זיין א גט, א מיאון צו דעם גט, וואס אויב זאל זיין מקודש צו שמעונ'ען וואלט דאך נישט געדארפן זיין קיין מיאון צו דעם גט, איז דער מיאון וועט שוין אויפטון, מענטשן וועלן וויסן אז ס'איז א ספק, ממילא וועלן זיי וויסן אז דער שמעון וועט גיין מקדש זיין די שוועסטער, וועלן זיי וויסן אז ס'איז קידושי ספק, קען אמאל זיין אז די ערשטע איז נישט מקודש, והא ראיה, מ'האט דאך געהייסן מיאון, און די קידושין פון דער צווייטער זענען יא תופס. רש י פרעגט דא א קשיא, פארוואס האבן מיר דא געזאגט אין גמרא אז עס דארף האבן מיאון, שמא לא נתרצה האב בקידושי ראשון ולא בקידושי שני, וואס דארף איך אזוי א זאגן אפילו ווען דער טאטע איז באשטאנען אין די קידושי ראשון פון דעם ראובן'ען, און ביי דעם צווייטן איז ער נישט באשטאנען, איז דאך עס נישט קיין גט, און אויב ס'איז נישטא קיין גט איז דאך תופסין קידושין באחותה, ווייל קידושין זענען דאך תופס אין אחות חלוצה ווי די גמרא זאגט, דער וואס עס זעהט אז מ'גיט איר א גט וועט מיינען אז ס'איז א גוטע גט, און קידושין נישט תופס אין דער שוועסטער. זאגט רש י אז דער שמא לא נתרצה בקידושי ראשון, דאס איז לאו דווקא די נוסח, תוספות רעדט אויכעט פון דעם. ווי איז לא עשה בה מאמר ראובן האט איר מקדש געווען שלא לדעת אביה און ראובן איז געשטארבן פאלט זי ליבום פאר דעם שמעונ'ען און שמעון האט נישט געמאכט קיין מאמר אינה צריכה דארף זי נישט האבן אלא חליצה בלבד דארף זי נאר האבן חליצה און נישט קיין מיאון מאי אמרת וואס וועסטו זאגן תיבעי נמי מיאון, מען זאל אויך דארפן האבן מיאון, שמא יאמרו, טאמער מען וועט זאגן פון דעם וואס מען זעט אז מען גיט א חליצה, וועט מען זאגן אז ס'איז א פאקט אז ס'איז געווארן דער טאטע איז באשטאנען צו די קידושי ראובן, וואזשע וועט מען זאגן, אין קידושין תופסין באחותה, אז די קידושין איז נישט תופס אין דער שוועסטער, פארוואס זאלן מענטשן אזוי זאגן, וואס איז די שוועסטער צו דעם שמעונ'ען ס'איז דאך נישט אחות אשתו, ער האט דאך נישט געמאכט קיין מאמר, נאר וואס דען, ער האט נאר געגעבן חליצה, אז ער וועט שפעטער מקדש זיין די שוועסטער איז עס אחות חלוצתו, און אחות חלוצתו איז נישט אסור נאר מדרבנן, הכל יודעים אלע ווייסן אז אחות חלוצה איז נאר דער איסור דרבנן, אבער מדין תורה איז נישט אסור, וועלן דאך די מענטשן וויסן אז די קידושין וואס ער האט מקדש געווען די שוועסטער איז קידושין און ער דארף איר געבן א גט. דאמר ריש לקיש, ריש לקיש האט געזאגט, כאן שנה רבי, אין דער משנה האט רבי געלערנט, ס'איז דא א משנה, דארט שטייט אזוי, אז ראובן איז געשטארבן אן קינדער, איז געגאנגען שמעון און ער האט געגעבן חליצה די יבמה. לוי האט נאכדעם גענומען די שוועסטער פון דער חלוצה, ער מעג דאך נעמען, און לוי איז אויך געשטארבן אן קינדער. פאלט די פרוי פון לוי'ן ליבום פאר שמעונ'ען, שמעון איר מייבם זיין קען נישט, ווייל ס'איז דאך אחות חלוצתו, שטייט דארטן, דארף מען איר געבן חליצה. אז עס פאלט ליבום אחות חלוצתו דארף מען איר געבן חליצה. נאך א דין שטייט אז אויב ס'געפאלן ליבום אחות גרושתו. ראובן און שמעון האבן געהאט צוויי שוועסטער. האט ראובן געגעט זיין פרוי נאכהער איז געפאלן געשטארבן שמעון און ס'פאלט ליבום שמעון'ס פרוי וואס דאס איז אחות גרושתו איז זי פטור פון ח יבום פון יבום און פון חליצה אזוי שטייט אין דער משנה האט ריש לקיש געזאגט כאן שנה רבי דא האט אונז רבי געלערנט אחות גרושה איז מדאורייתא אסור דעריבער ווען עס פאלט צו אים ליבום אחות גרושתו איז ער פטור סיי פון חליצה סיי פון יבום, אחות חלוצה איז נאר דער איסור מדברי סופרים, און אויב דער איסור איז נאר מדברי סופרים, מייבם זיין קען מען דאך נישט ווייל ס'איז אסור מדרבנן, אבער חליצה גיט מען. אויב אזוי יא וועלן דאך די מענטשן נישט קומען צו גיין זאגן אין קידושין תופסין באחותה, ווייל די מענטשן ווייסן דאך אז אחות חלוצה איז נאר אסור מדרבנן. דערציילט די גמרא א מעשה, הנהו בי תרי, צוויי מענטשן, דהוו קא שתו חמרא, זיי האבן געטרינקען וויין, תותי ציפי בבבל, און טייטש טייטשט רשי, ציפי איז פון לשון צפצפה, ס'דא אזעלכע ערבות וואס די גמרא זאגט זענען פוסל פאר אן ערבה, די בלעטלעך זענען נישט צפצפה, ביי די ביי די ערבות איז דא אזעלכע, אונטער א בוים פון די ערבות צפצפה, פון ערבה בוים. א אנדער פשט איז דא אין רשי ציפי איז פון לשון מחצלת, סליגט דארטן באלקן שטארט ארויס און דארט ליגט דארט געמאכט צוגעדעקט מיט ראגאזשעס ראגאזשעס הייסט ס'איז געווארן געוועבט פון פון הייסט עס פון גראז ס'קען זיין פון האלץ קען עס זיין געמאכט זענען זיי דארטן געזיצן צוויי מענטשן איינער האט געהאט א זוהן און איינער האט געהאט א טאכטער שקל חד מינייהו כסא דחמרא דער טאטע פון דער טאכטער האט גענומען א כוס וויין, ס'הייסט דער טאטע פון דעם זון פון דעם זון האט גענומען א כוס וויין, יהב ליה לחבריה, האט עס געגעבן צו זיין חבר, אמר האט געזאגט צו אים, מיקדשא לי ברתך לברי, זאל ווערן מקודש דיין טאכטער צו מיין זון, איז דער טאטע מקדש זיין זיין טאכטער אז זי איז א קטנה אדער זי איז א נערה, האט ער דאך רעכט, אבער דא גיין אין דעם זון האט דער טאטע נישט קיין שום זכות אז ער זאל פאר אים נעמען א פרוי. אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, אפילו למאן דאמר, אפילו דער וועלכער לערנט ביי דעם דין ווען א קטנה איז געווארן מקודש שלא לדעת אביה, לערנט ער חיישינן איך האב טראכט אריין אין די זאך שמא נתרצה האב טאמער די טאטע איז באשטאנען דעריבער וויל איך דארט זאגן אז זי נישט זי מוז האבן א גט אבער דא א שמא נתרצה הבן טאמער די זון באשטייט מיט די קידושין וואס די טאטע האט אים מקדש געווען א פרוי שלא מדעתו לא אמרינן דאס זאגט מען נישט. ווייל דער טאטע ווייסט אז די טאכטער האט זיך מקדש געווען א פרוי האט מען דאך געלערנט אין גמרא זאגט ער טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו אבער דער מאן ער טוט גוט אויפפאסן ממילא נישט וועט ער נישט זיין איינשטימיג און דער טאטע האט דאך נישט קיין רעכט מקדש זיין דעם זון אן זיין שליחות דעריבער וועט מען דא נישט דארפן האבן קיין גט. אמרו ליה רבנן לרבינא, האבן די רבנן געזאגט צו רבינא'ן, ודילמא שליח שוויה אפשר האט ער געמאכט דעם טאטן פאר א שליח, וואס הייסט, זאל איך פרעגן אין טאטן צי ער האט עס געטאן בשליחות פון דעם זון, איז דאך שוין דא א שאלה צי אויף די שליחות דארף זיין עדות, אויב עס דארף זיין עדות ווי איז די עדות, נאר די טייטש איז אזוי, די טאטע זאגט. אז דער זון האט אים נישט געמאכט פאר קיין שליח, אבער מענטשן ווייסן דאך דאס נישט, מענטשן מיינען אז דער טאטע האט אים געמאכט פאר א שליח, אז דער זון האט געמאכט דעם טאטן פאר א שליח, סתם אזוי וועט ער זיך נישט גיין מקדש זיין, און מען וועט זען יעצט אז מען זאגט מען דארף נישט האבן קיין גט, וועלן מענטשן זאגן אז אשת איש יוצאה בלא כלום, ענטפערט די גמרא, מענטשן וועלן נישט טראכטן אז דער זון האט געמאכט דעם טאטן פאר א שליח, לא חציף איניש, דער זון האט נישט קיין חוצפה לשויי לאבוה שליח, ער זאל מאכן דעם טאטן פאר א שליח. וועט אויסקומען פון דעם אז לו יצוייר עס זאל זיין נישט דער טאטע, נאר א פרעמדער מענטש, קען זיין האט מען טאקע מורא אפשר האט ער אים געמאכט פאר א שליח, מענטשן קענען אזוי מיינען. פרעגט די גמרא ריכטיג, א זון וועט נישט מאכן דעם טאטן פאר קיין שליח, ודילמא אפשר ארצויי ארצי קמיה, דאס הייסט דער טאטע האט געזאגט, דער טאטע האט געהערט פון זיין זון אז דער זון זאגט אז ער וואלט געוואלט נעמען די בחורה. איז דער טאטע געווארן א שליח אליין, דעמאלט ווען דער זון וויל איר, איז דאך ש אפילו דער זון האט נישט געמאכט דעם טאטן פאר קיין שליח, אבער אז ס'איז פאר אים א זכות, ער וויל, איז דאך זכין לו לאדם שלא בפניו. אמר ליה רבה בר שימי, האט רבה בר ש, אמר להו רבה בר שימי, האט רבה בר שימי צו זיי געזאגט, בפירוש אמר מר, בפירוש האב איך געהערט פון רבינ'ען, דלא סבר להא דרב ושמואל, ער האלט נישט וואס רב און שמואל האבן פריער געזאגט אז קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה האב איך מורא שמא טאמער נתרצה האב, ניין איך האב פאר דעם נישט קיין מורא, אז דער טאטע וועט נישט באשטיין, און מה דאך לגבי א טאכטער וואס איז ניחא בקידושין כל דהו האבן מיר טראכטן מיר נישט שמא נתרצה האב איז אוודאי און אוודאי איך טוה נישט טראכטן אז טאמער ווי מען זאגט אז דער זון וועט באשטיין איי וואס איז פריער דא געשטאנען רבינא האט געזאגט אפילו למאן דאמר חיישינן שמא נתרצה האב און אין אמת'ן האלט דאך נישט רבינא דעם דין אז חיישינן שמא נתרצה האב ער זאגט עס נאר לרווחא דמילתא. אז אפילו לויט זיי נאך דארף איך אויך נישט מורא האבן אבער לויט רבינ'ען איז נישט דא קיין שום חשש, דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא גברא, ס'איז געווען א מענטש דקדיש ער האט מקדש געווען א קטנה שלא לדעת אביה בכישא דירקא מיט א בינטל גראז בשוקא און ער האט איר מקדש געווען אויף א מקום פרהסיא א פאבליק ארט, אין גאס. אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, אפילו למאן דאמר, אפילו דער וועלכער לערנט, חוששין כ'האב מורא שמא נתרצה האב, אפילו רב און שמואל וואס זיי לערנען אז קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, האבן מיר מורא שמא נתרצה האב, הני מילי ווען טראכט מיר אזוי אריין, דרך כבוד, אז אויב די קידושין זענען געוועזן דרך כבוד, אבל דרך בזיון אז די קידושין זענען געווען אבער דרך בזיון לא, דער טאטע וועט נישט באשטיין אויף אזעלכע קידושין וואס זענען געווען דרך בזיון. אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא, האט רב אחא מדיפתי געפרעגט רבינ'ען, בזיון דמאי, וואס איז דא דער בזיון? אי בזיון דירקא, צי דער בזיון וואס ער גייט מקדש זיין א פרוי אנשטאט געבן איר א טבעת א גאלדענעם רינג ווי דער סדר, גיט ער איר א בינטל ירקות, או בזיון דשוקא, אדער וועלכע ס'איז דער בזיון וואס האט ער אין גאס מקדש געווען, נפקא מינה איך דארף דאס וויסן, דקדיש ער האט ער מקדש געווען בכספא מיט געלט בשוקא אין מארק, איז אויב איך זאג אז דער גאנצער בזיון איז געווען ווייל ירק, איז דא דאך נישט מיט קיין ירק, או אדער בכישא דירקא בביתא, אדער מיט א בינטל גראז טאקע וועזשיטעבלס דארטן אין הויז, וואס דעמאלט קיין בזיון שוק איז נישט דא, אבער די בזיון מיט וואס מ'איז מקדש איז דא. מאי, פרעג איך דאך וואס איז דער בזיון געוועזן דא ביי דער מעשה? אמר ליה האט ער אים געזאגט, אידי ואידי דרך בזיון הוא, דאס הייסט אז מיט איינס פון די זאכן איז שוין דרך בזיון, א מקדש בכספא בשוקא איז דרך בזיון, און בכישא דירקא בביתא איז אויך דרך בזיון. א סכסוך וואס איז געווען פון מאן מיט א פרוי, ההוא דאמר, ער האט גע'טענה'ט לקריבאי אז די טאכטער די קטנה וויל ער מקדש זיין צו זיינע קרובים, והיא אמרה, און זי האט געזאגט, לקריבה, צו אירע קרובים. נו, יעדער איינער האלט דאך אז זיינע קרובים זענען בעסער, און יעדער טראכט דאך די בעסט פאר די טאכטער. כפתיה, כפתיה איז נישט די טייטש געצווינגען, געבינדן, אמאל איז די טייטש, דא מיינט מען אויך אזוי, זי האט אים מיט ווערטער אזוי יא געצווינגען, עד דאמר לה, ביז ער האט געזאגט צו איר, תיהוי לקריבה. אז ער באשטייט זאל ווערן מען זאל אים מקדש זיין צו אירע קרובים און מען געגאנגען ווי דער סדר איז מען האט געמאכט א סעודה וועגן דעם שידוך און מען האט איינגעלאדען די קרובים פארשטייט זיך וועמען האט מען דער עיקר איינגעלאדען אירע קרובים עד דאכלי ושתי ביז מען געגאנגען צו דער סעודה עסן אתא קריביה איז געקומען זיין קרוב באיגרא אויבן אויפן דאך וקידשה, און ער האט אים מקדש געווען פאר עדות, און דער טאטע האט נאך נישט געהאט באקומען די קידושין פון דעם קרוב פון דער פרוי. וואס איז א קטנה געווען?
א קטנה איז זי געווען. אמר אביי האט אביי געזאגט, מיר האבן דאך פריער געהאט א שאלה, קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביו, האבן מיר געזאגט האב איך מורא שמא נתרצה האב, אבער דא האב איך נישט קיין מורא, כתיב שטייט אין פסוק שארית ישראל לא יעשו עוולה, די אידן וועלן נישט טון קיין אומרעכטע זאך, ולא ידברו זיי וועלן נישט רעדן כזב, זיי וועלן נישט רעדן קיין פאלשע זאכן, ממילא אויב דער טאטע איז באשטאנען צו אירע קרובים, וועט ער שוין יעצט זיכער נישט באשטיין אויף דעם וואס האט איר מקדש געווען איינער פון זיינע קרובים. רבא אמר, רבא זאגט, די זעלבע זאך זאגט ער ווי אביי, אז איז נישט מקודש צו דעם וואס האט איר מקדש געווען באיגרא, נאר ער זאגט א צווייטן טעם, מען האט דאך שוין דא צוגעגרייט די מאלצייט פאר וועמען, פאר די וואס וועט דער חתן וועט זיין פון דער פרוי'ס צד, און יעצט דא אז זי וועט ווערן מקודש צו דעם וואס האט איר מקדש געווען באיגרא, ווערט דאך די גאנצע סעודה ווי מען זאגט זי האט דא נישט קיין ארט. חזקה, ס'איז א פאקט, אין אדם טורח בסעודה, א מענטש טוט זיך נישט באמיען מיט א סעודה, ומפסידה, און עס זאל אים מאכן שאדן. אויב דער אבי הבת האט שוין געמאכט די סעודה, וויל ער נישט ס'זאל זיין א שאדן. מאי בינייהו, וואס איז די חילוק פון דיע זאכן? איכא בינייהו, ס'איז דא א חילוק, דלא טרח. אז די מוט דער טאטע האט זיך נישט באמיט צו מאכן א סעודה, לויט אביי און וואס אביי זאגט שטייט שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב, איז זי אויך נישט מקודש צו דעם וואס ער האט איר מקדש געווען בעליה, ווייל איר טאטע האט באשטאנען לקריבה דאס איז עס, אבער לויט רבא'ס טעם פון אין אדם טורח בסעודה ומפסידה, לויט רבא'ס טעם וועל איך יא מורא האבן אפשר איז די טאטע באשטאנען צו דעם וואס ער האט פריער געוואלט צו זיינע קרובים, לכאורה האט דאך די גמרא געדארפן דאס זאגן, ס'איז דא נאך א חילוק אז ס'איז ער איז מוחזק א מענטש א ליגנער, נאר ס'איז דא א דין ביי א איד איז נישט שייך צו זאגן ער איז א בעל עובר עבירה, לגבי די שאלה דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין שטייט אפילו מיר ווייסן ער איז אזעלכער וואס ער רעכנט זיך נישט ער איז א הפקר'דיגער, אבער ביי א איד איז א בעל בחירה מען קען גארנישט ניט וויסן, קען זיין אז יעצט וויל ער זיך אפפירן ווי מען זאגט ערליך. רש י. נתקדשה לדעת אביה, א טאטע האט מקדש געווען בתו קטנה, דעמאלט איז דאך די קידושין תופס מדין תורה. והלך אביה למדינת הים, דער טאטע איז אוועקגעפארן, ועמדה ונישאת, און זי האט חתונה געהאט, שטענדיג דארף דאך דער טאטע איר געבן דעם רשות אויף די חופה אויכעט, דער טאטע איז נישט געוועזן, האט זי חתונה געהאט אן דעם טאטן, און אויב דער מאן איז א כהן, אמר רב, האט רב געזאגט אוכלת בתרומה, זי קען עסן תרומה. עד שיבא אביה וימחה, כאטש די חופה איז דאך נישט געווען לדעת אביה, און ווען עסט א פרוי תרומה דווקא תכנס לחופה, אבער ווייל די קידושין איז דאך געווען לדעת אביה, נעמען מיר אן ער וואלט באשטאנען אויף דער חופה. נאר אויב דער טאטע קומט און ער איז מוחה, קען זי נישט עסן קיין תרומה, מער נישט עסן קיין תרומה. רב אסי אמר, רב אסי זאגט, אינה אוכלת, זי עסט נישט קיין תרומה, שמא יבא אביה וימחה, טאמער דער טאטע וועט מוחה זיין, קומט דאך דעמאלט אויס אז די חופה איז נישט געווען קיין חופה, ונמצא קומט אויס זרה אוכלת בתרומה למפרע, דאס וואס דא שטייט איז לשון די גמרא זרה זאגט תוספות, איז לאו דווקא, קיין זרה מדאורייתא איז עס דאך נישט, ווייל מדין תורה מעג דאך ארוסה אויכעט עסן בתרומה, נאר דער גאנצער חשש איז דאך נאר ווי די גמרא זאגט שמא ימזגו לה כוס, נאר ער מיינט אז עס איז א זרה מדרבנן. און נאך מער אז דא אין אמת איז דאך נישט שייך דער טעם שמא ימזגו, ווייל אויב נכנסה לחופה געפינט זי דאך שוין זיך מיט דעם מאן און ס'איז נישטא דער חשש פון סימפון, דאך לערנט רב אסי אז ווייל איז די חופה נישט קיין חופה האט זי דעם דין פון ארוסה און מ'האט נישט מחלק געווען פון דער ארוסה צו א צווייטער ארוסה. הוה עובדא, ס'אמאל געווען א מעשה וחש לה רב להא דרב אסי, און רב האט זיך גערעכנט מיט דעם וואס רב אסי האט געזאגט אז זי קען נישט עסן תרומה. אמר רב שמואל בר רב יצחק, מודה רב, רב איז מודה, שאם מתה, אויב זי איז געשטארבן, אז די קידושין זענען געווען לדעת אביה, און די חופה האט מען געמאכט און דער טאטע איז געווען אין מדינת הים און זי איז געשטארבן אינו יורשה טוט ער איר נישט ירשענען, מען דארף דא פארשטיין לגבי איסור איז רב מיקל און רב זאגט זי מעג עסן תרומה די חופה הייסט א גוטע חופה און אויב ווידער דאס איז א גוטע חופה איז זי דאך שוין א נשואה דארף דאך איר קענען ירשענען זאגט רב ניין אוקי ממונא בחזקת מרא, איך שטעל די געלט בחזקת מרא, די געלט האט דאך בחייה באלאנגט צו וועמען? צום פאטער, אדער אפילו דאס וואס עס האט באלאנגט צו איר איז דאך דאס געווען בחזקת יורשיה, איז מכח דעם ספק, דא איז דאך נאר א ספק, צי ס'איז געווען א חופה צי ס'איז נישט געווען קיין חופה, מכח זה זאג איך אוקי ממונא בחזקת מרא, אבער לגבי תרומה דאך אן אנדערשטע זאך, מדין תורה מעג דאך אן ארוסה אויכעט עסן תרומה, אויב אזוי ארט מען נישט אז זי וועט יעצט עסן תרומה אפילו ווען דער טאטע וועט קומען און דער טאטע וועט ווערן, איז דאך אויך נישט געטון קיין פארברעכן ווייל מדין תורה האט זי דאך געקאנט עסן תרומה, און תוספות זאגט נאך מער, אפילו דער מאן איז א מוחזק אין די נכסי מלוג שלו, דאס הייסט נישט קיין חזקה, ווייל עס איז דאך א ספק צו עס איז א חזקה צו נישט, עס איז א ספק צו מדינא איז געקומען צו. נאך א דין שטייט, נתקדשה לדעת, זי איז געווארן מקודש לדעת אביה, וניסת זי האט חתונה געהאט שלא לדעת, זי האט נישט מודיע געווען דעם טאטן ואביה כאן, דער טאטע געפינט זיך דא, דער ערשטער פאל האט זיך גערעדט דער טאטע איז אין מדינת הים, דא רעדט זיך דער טאטע איז דא, רב הונא אמר רב הונא זאגט אינה אוכלת, זי טאר נישט עסן קיין תרומה, רב ירמי' בר אבא אמר אוכלת, רב ירמי' בר אבא זאגט זי מעג עסן תרומה, איז די גמרא מפרש, רב הונא אמר אינה אוכלת, רב הונא זאגט, די וואס די קידושין איז געווען לדעת אביה און זי האט חתונה געהאט, זי האט נישט געזאגט די טאטן, ווייס איך נישט צו ער באשטייט, און דער טאטע איז דא אט דא, עסט זי נישט קיין תרומה, ואפילו לרב דאמר אוכלת, אפילו רב וואס האט געזאגט ביי דעם פריערדיגן דין, נתקדשה לדעת אביה. והלך אביה למדינת הים, זאגט רב זי קען עסן תרומה, התם הוא דארטן האלט רב זי קען עסן תרומה? דלא איתיה לאב, דער טאטע איז נישט דא, אז דער טאטע איז נישט דא, ווער זאגט אז דער טאטע איז נישט מסכים, דעריבער עסט זי תרומה, אבל הכא דאיתיה לאב דא דער טאטע איז דא און דער טאטע זאגט נישט ער איז מסכים ער שווייגט, הא דאישתיק, דעריבער שווייגט ער, מירתח רתח, א ריזן כעס איז דאס זיין דא און דער שווייגן, דאס הייסט א מחאה, דעריבער עסט זי נישט קיין תרומה. רב ירמי' בר אבא אמר זאגט א פארקערטע סברא, אוכלת זי מעג עסן תרומה, ואפילו לרב אסי דאמר אינה אוכלת, אפילו רב אסי וואס האט געזאגט ביי דעם פאל נתקדשה לדעת אביה, והלך אביה למדינת הים, זאגט דאך רב אסי זי טאר נישט עסן קיין תרומה כ'האב מורא די טאטע וועט קומען ער וועט מוחה זיין איז נאר התם דארטן זאגט רב אסי זי טאר נישט עסן קיין תרומה דשמא יבוא אביה וימחה טאמער וועט קומען איהר פאטער ער וועט מוחה זיין ונמצאת זרה למפרע אבל הכא דא מדשתיק איך זעה דער טאטע שווייגט איתנוחי איתנחא. זע איך אז דער טאטע באשטייט. פארוואס זאגט ער נישט יא? ער באשטייט. פארוואס זאגט ער נישט ניט? דארף מען אננעמען. איך זע דאך אז די קידושים זענען געווען לדעת אביה. נעם מיר אן. מסתמא ווייטער דארף מען ניט זאגן קיין יא. נאך א פאל, א מעשה. נתקדשה שלא לדעת אביה, די קטנה איז געווארן מקודש שלא לדעת אביה, איז דאך שוין דא א ספק בכלל צי די קידושין זענען קידושין, וניסת שלא לדעת, און זי האט חתונה געהאט אויך שלא לדעת, ביידע זאכן שלא לדעת, ואביה כאן דער טאטע איז דא רב הונא אמר אוכלת רב הונא זאגט זי עסט תרומה. גיט א קוק, די אירוסין, די קידושין שלא לדעת און די נישואין שלא לדעת עסט תרומה. רב ירמי' בר אבא אמר, רב ירמי' בר אבא זאגט, אינה אוכלת זי עסט נישט קיין תרומה. אמר עולא האט עולא געזאגט, הא דרב הונא, דאס וואס רב הונא האט געזאגט אז זי מעג עסן תרומה, ס'האט אזא'ן טעם, כחומץ לשיניים, אזוי ווי עסיג צו די צענער, וכעשן און ווי רויך לעינים צו די אויגן. דאס וואס איר זאגט עסיג איז א רפואה, ס'דא טאקע א משנה אין שבת, ווען איינעם טוט וויי די צענער איז די וועג אריינטונקען דארטן א שטיקל ברויט אין עסיג און אראפשלינגען, אבער גיין שווענקען די מויל טאר מען נישט. פרעגט טאקע דארטן די גמרא, למימרא לאמער זאגן אז עסיג איז א רפואה פאר די ציינער, האמער דאך געלערנט אין פסוק כחומץ לשיניים, זאגט די גמרא ס'איז א חילוק, פאר קראנקע ציינער אוועקנעמען די שמערצן איז גוט עסיג, און געזונטע ציינער מאכט עסיג קאליע, אזוי איז דאך אלעמאל די רפואות בכלל איז פאר דער זאך גוט און פאר דער זאך נישט גוט, איז דאך דאס דא די זעלבע זאך, אויף געזונטע ציינער טויג נישט קיין עסיק, און אויף קראנקע ציינער טוט עס בארואיגן. פארוואס איז שווער די הלכה פון רב הונא'ן? גיט נאר א קוק, השתא ומה דאך התם דקידושי דאורייתא, דארטן איז דאך געווען קידושי דאורייתא, ס'איז דאך געווארן מקודש לדעת אביה, אמרת זאגסטו לא אכלה זי עסט נישט קיין תרומה, הכא דא הא אז ביידע זאכן איז געווען שלא לדעת אביה לא כל שכן דאך אוודאי און אוודאי, נראין דברי תלמיד, עס געפעלט מיר וואס רב ירמי' זאגט וואס ער איז דער תלמיד פון רב הונא אמר רבא האט רבא געזאגט מאי טעמא דרב הונא וואס איז דער טעם פון רב הונא וואס ער זאגט אז ביידע זאכן איז געווען שלא לדעת עסט זי תרומה ער זאגט אזוי הואיל ונעשה בה ס'איז געווארן געטון אין איר מעשה יתומה בחיי האב ווייל איינמאל איז געווארן מקודש שלא לדעתו גלייך ווי ס'איז א יתומה און ער האט געשוויגן און נאכדעם איז געווען די חופה און ער האט ווידער געשוויגן זאגן מיר, דער טאטע וואלט זיכער נישט געשוויגן, פון דעם איז א ראיה אז ער איז מסכים. מ'האט מפקיר געווען נישט רות, רות הייסט דאך אויך איז ער מסכים. איתמר, מיר האבן געלערנט, קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, א קטנה וואס איז געווארן מקודש שלא לדעת אביה, דער טאטע האט נישט געוואוסט. אמר רב האט רב געזאגט, בין היא בין אביה יכולים לעכב, רש"י לערנט פשט, בין היא בין אביה יכולים לעכב, ווען דער טאטע קען מעכב זיין דאס איז דאך זיכער, און זי קען מעכב זיין ווען, איידער דער טאטע איז באשטאנען, איידער דער טאטע איז באשטאנען קען זי חרטה האבן, און אויב זי האט פריער חרטה העלפט נישט מער וואס דער טאטע איז שפעטער מסכים, ווי וועט אבער זיין אז דער טאטע האט פריער מסכים געווען, קען איר חרטה גארנישט ניט העלפן, אזוי זאגט רש"י בפירוש, און תוספות זאגט ניין, תוספות זאגט, כאטש חיישינן שמא נתרצה האב, איז דווקא בסתם שמע ושתק, אבער דארט ווי ער איז מוחה איז ער וויל ער דאך נישט, און אפילו דער טאטע לא מיבעיא דער טאטע באשטייט נישט קען זי מעכב זיין, אפילו נאכדעם ווי דער טאטע האט מסכים געווען קען זי אויכעט צוריק האלטן, פארוואס איז תוספות מסביר ווייל זי האלט צוריק, זאגן מיר איז דאס נישט איז דער טאטע נישט צופרידן פון דעם, איז זיין פריערדיגע הסכמה אויכעט נישט קיין הסכמה ורב אסי אמר רב אסי זאגט אביה, דער טאטע קען צוריק האלטן ולא היא נישט זי, איתיביה רב הונא לרב אסי האט רב הונא געפרעגט א קשיא רב אסי, ואמרי לה און אנדערע זאגן חייא בר רב לרב אסי, שטייט ביי מפתה ווען איינער האט מפתה געווען א נערה שטייט ולו תהיה לאשה צו אים זאל זי זיין א פרוי, שטייט דארטן אם מאן ימאן אביה אז דער טאטע וויל נישט זאל זיין זיין פרוי זאל ער דארט געבן די די עונש חמישים שקלים, אין לי ווייס איך נישט אלא אביה אז דער טאטע קען צוריקהאלטן, היא עצמה מנין אז זי קען צוריקהאלטן פון וואנען ווייס איך, תלמוד לומר מאן ימאן, מכל מקום, זע איך דאך פון דעם אויך אז זי קען יא צוריקהאלטן, איך האב געלערנט אין די הוה אמינא אז דא רעדט זיך נישט סתם האט ער מפתה געווען אויף זנות, נאר האט ער מפתה געווען לשם קידושין. זע איך דאך אז דארטן וואו ס'איז נתקדשה שלא לדעת אביה, זאגט א פסוק אז זי קען אויך צוריקהאלטן, אמר להו רב האט רב צו זיי געזאגט, לא תיזלו בתר איפכא, איר זאלט נישט גיין נאך פארקערטע זאכן, ברענגען ראיות, פרעגן קשיות פון זאכן וואס הייבט זיך נישט אן, יכול לשנויי לכו איך קען אייך פארענטפערן אז דארט רעדט זיך כגון שפיתה שלא לשם אישות, ער האט אים מפתה געווען שלא לשם אישות. אבער מען רעדט נישט דא פון דעם פאל אז עס איז געווען קידושין אז זי זאל קענען מוחה זיין, פרעגט די גמרא, פיתה שלא לשום אישות, קרא בעי, אויף דעם דארף איך האבן א פסוק אז די טאטע קען מעכב זיין צו זי קען מעכב זיין, זיכער מיט די קידושין, די די ביאה איז דאך נישט געווען קיין קיין ביאה פון קידושין. אמר רב נחמן בר יצחק לומר צו זאגן שמשלם קנס כמפותה, אז אויב די טאטע באשטייט אויף די קידושין, אין די קידושין, די טאטע האט דאך רעכט איר גיין מקדש צו זיין יעצט ער פרעגט דאך איר נישט, אבער דעמאלט וועט זיין די דין אז זי איז נישט מסכים מען דארף באצאלן קנס ווי ביי מפותה די חמישים שקל, און דאס הייסט נישט בלויז ווען די טאטע איז מוחה און אפילו די טאטע באשטייט און זי איז מוחה איז דא קנס, אמר ליה רב יוסף האט רב יוסף צו אים געזאגט אי הכי אויב אזוי האב איך א ראיה היינו דתנינא דאס מיר האבן געלערנט מהר ימהרנה לו לאשה שצריכה הימנו קידושין ער דארף אים נאכאמאל מקדש ער דארף אים מקדש זיין ואם פיתה לשם אישות אויב איך זאל זאגן דער פסוק רעדט זיך ער האט איר מפתה געווען ער האט איר געוואלט מקדש זיין מיט ביאה קידושין למה לי וואס דארף מען האבן קידושין און ווען איך זע עס שטייט מהר ימהרנה לו לאשה אז ער דארף איר מקדש זיין איז א סימן דא רעדט זיך אז דער פיתוי געווען נישט לשם קידושין. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רב יוסף'ן, פון דא נישט קיין ראיה, לעולם קען איך זאגן אז די פיתוי די ביאה איז געווען לשם קידושין, דאך דארף זיין נאכאמאל קידושין, ווייל די ערשטע קידושין איז דאך געוועזן שלא לדעת אביה, צריכה קידושין, דארף יעצט זיין נאכאמאל קידושין לדעת אביה. ס'איז נישט גענוג די פריערדיגע קידושין וואס איז געוועזן, ווייל זי איז דאך געוועזן געווארן מקודש שלא לדעת אביה, איז דאס נישט גענוג, די תורה זאגט אז מהר ימהרנה לו לאשה שצריכה הימנו קידושין, אז עס דארף יעצט זיין קידושין וואס זיי זענען לדעת אביה, רש"י.